יו ט כסלו, דאס איז דער טאג פון דעם יום ההילולא פון דעם מזריטשער מגיד פון די יאר ת ק ל ג, וואס היינטיגס יאר דאס איז מאתיים וחמישים שנה, דעמאלט איז געווען די הסתלקות פון דעם הייליגן מזריטשער מגיד, זעקס און צוואַנציק יאר שפעטער איז געווען יו ט כסלו דער חג הגאולה וואס דער אלטער רבי איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה. און איינע פון די סיפורים וואס דער רבי רייאץ האט דערציילט אין א פארברענגען פון יו ט כסלו פון די יאר ת ר צ ג האט ער דערציילט בנוגע א סיפור וואס איז פארגעקומען בשעת דער אלטער רבי איז געווען ביי די מעזריטשער מגיד דער אלטער רבי פלעגט פארן ביי די מעזריטשער מגיד און ס'איז דא אט די סיפורים כמה וכמה סיפורים פון יענע נסיעות. איז איינע פון די סיפורים איז אז בשעת דער אלטער רבי געווען ביי די מעזריטשער מגיד און נאך א משך זמן האט ער געדארפט פארן צוריק אהיים און דער אלטער רבי האט געוואלט גיין צו פוס דער מנהג וואס איז געווען ביי חסידים הראשונים וואס מ'האט געוואלט סיי פארן צום רעבן און סיי צוריק אוועק פארן פון רעבן איז מ'האט מען געוואלט פאר גיין דווקא צו פוס יא דאס איז געווען אן ענין פון עליה לרגל מיט די גאנצע מיט די גאנצע חיות. דער אלטער רבי האט אויכעט געוואלט גיין צוריק אהיים און גיין צו פוס. חוץ פון דעם אז ביים אלטן רעבן איז יעמאלט געווען א תקופה פון עניות וכו'. איז דער אלטער רבי, בשעת דער מעזריטשער מגיד זיך דערוואוסט פון דעם, האט ער אים געזאגט אז ער דארף נישט גיין צו פוס. ער דארף אכטונג געבן אויף זיינע כוחות, ווייל ער וועט האבן אסאך. עבודה און אסאך יגיעה וואס ער וועט דארפן שפעטער אין שפעטערדיגע יארן מיט די ענייני ההתנגדות וואס ער האט געהאט און ער וועט דארפן אויף צו קענען אויפבויען די שיטה פון שיטת חסידות חבד וועט ער דארפן האבן אויף דעם אסאך כוחות און במילא האט דער מעזריטשער מגיד אים געבעטן און אויכעט מסדר געווען פאר אים ספעציעל אז עס זאל קומען א וואגן א מרכבה און ער זאל פארן מיט אים מיט א וואגן און אזוי איז טאקע געווען, דער מעזריטשער מגיד האט פאר אים באשטעלט א וואגן, און ער האט געשיקט דעם זון, זיין בן יחיד, דער הייליגער רבי אברהם המלאך, ער זאל פארן מיט אים צוזאמען, ער זאל מיט אים באגלייטן אים צוזאמען ביז צו דעם וואגן. און אזוי איז געווען, רבי אברהם המלאך איז מיטגעגאנגען מיט דעם אלטן רעבן ביז צו דעם פלאץ וואס דארטן איז געווען דער שוק של חמורים וואס איז געווען דער פלאץ וואס מען האט געדארפט גיין ארויף אויפן וואגן בשעת דער אלטער רבי האט זיך געהאלטן ביי זעגענען אפזעגענען פון זיין חבר זיין חברותא כידוע אז דער אלטער רבי אברהם המלאך איז געווען א חברותא פון דעם אלטן רבין ווי דער מעזריטשער מגיד האט מסדר געווען אז דער אלטער רבי זאל לערנען נגלה גמרא מיט רבי אברהם המלאך און רבי אברהם המלאך זאל לערנען חסידות און קבלה מיט דעם אלטן רבין, און בשעת זיי האבן געהאלטן ביי אפזעגענען, האט דער רבי אברהם המלאך אים געזאגט, און אין דעם איז פאראן די צוויי פתגמים הידועים, איין לשון איז אז ער האט אים געזאגט אז מען דארף שמייסן די פערד אז זיי זאל וויסן אז זיי זיינען פערד, יא דאס הייסט מען איז געשטאנען דארטן לעבן דעם פערד און וואגן, האט דער מעזריטשער רבי אברהם המלאך א זאג א זאג געטאן אט דעם פתגם, אז מען דארף שמייסן די פערד אז זיי זאל וויסן אז זיי זיינען פערד. און א צווייטע נוסח אז מען דארף שמייסן די פערד אז זיי זאל ווערן אויס פערד. בשעת דער אלטער רבי האט דאס געהערט האט דער אלטער רבי געזאגט, איצטער הער איך דא א נייער דרך אין עבודה, און איצטער פארשטיי איך פארוואס האט דער אלטער רבי, דער רבי דער מגיד, מיר געשיקט אז איך זאל פארן מיטן וואגן, ווייל ער האט געוואלט איך זאל לערנען אט אט דעם פתגם, און ער הערט דא א נייער דרך אין עבודה. דעם איז פאראן כמה נוסחאות וואס האט ער געמיינט די נייע דרך אין עבודה, אבער על כל פנים דאס איז געווען די נקודה, און דער אלטער רבי האט געזאגט אויב אזוי בלייב איך אין מעזריטש, און איז צוריק געגאנגען צוריק אין מעזריטש און איז געבליבן נאך עטליכע וואכן אויף צו אראפטראגן אט דעם דרך אין עבודת השם. און דאס איז איינער פון די סיפורים ס'איז איינער פון די סיפורים יסודיים, אין דעם ענין פון חסידות וואס דער אלטער רבי האט מקבל געווען אין מעזריטש פון דעם מעזריטשער מגיד און פון זיין בן יחיד פון רבי אברהם המלאך וואס בנוגע אט אט די צוויי פתגמים דארף שמייסן די פערד אז זיי זאל וויסן אז זענען פערד און נאך טיפער שמייסן די פערד אז זיי זאל ווערן אויס פערד איז אין דעם פאראן כמה וכמה ביאורים פון רבותינו נשיאינו

בשעת א איד קומט אראפ, א נשמה, קומט אראפ דא למטה, און זי טוט זיך אן אין א גוף און א נפש הבהמית, איז דער גוף און די נפש הבהמית ווערט אנגערופן א פערד, על דרך דער ענין פון א סוס, פון א חמור, פון א בהמה, וואס דאס איז דער נפש הבהמית, וואס ער איז א חומרי און א גשמי, חמור מלשון חומר, ער איז א ער איז א פערד. און מען דארף מיט דעם ארבעטן, און מען דארף מזכך זיין דעם גוף ונפש הבהמית, און ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא, אז א נשמה, נשמה, נשמה וואס איז א חלק אלוקה ממעל ממש, איז ירדה למטה, דא אין דער וועלט אין עולם הזה הגשמי, ונתלבשה בגוף ונפש הבהמית, איז דאס נישט כדי

דאס הייסט אז מ'דארף נעמען דעם גוף און דעם נפש הבהמית און מ'דארף מיט אים אנפירן און מ'דארף אים מזכך זיין און אין דעם אופן העבודה אין דעם איז פאראן צוויי מדרגות ס'איז פאראן די מדרגה פון אתכפיא ערשטע שלב אין עבודה וואס אתכפיא מיינט אז דער גוף ונפש הבהמית זיינען נאך אלץ נישט נזדכך געווארן זיי שטיין נאך בכל התוקף נאר וואס בדרך אתכפיא זיי מ'בייגט יא מ'פארבייגט מ'איז כופה דעם גוף ונפש הבהמית אז זיי זאל טון נישט וואס זיי ווילן טון נאר טון וואס דער נפש האלקית הייסט וואס דער אייבישטער וויל רצון עליון בדרך כפיה על כל פנים כופה זיין די רצונות פון דעם גוף ונפש הבהמית אז זיי זאל טון כפי רצון עליון וואס דאס איז די ערשטע דרגא אין עבודה וואס רופט זיך אן ביטול היש אויף ברעכן די אייגענע ישות און די אייגענע רצונות, און הגם אז עס שטייט נאך בכל התוקף, ווי דער לשון דער אלטער רבי אין תניא, פרק כ"ז, אז בעודו בתוקפו ובגבורתו, אז ווי דער נפש הבהמית געפינט זיך נאך בעודו בתוקפו ובגבורתו, איז דער מענטש זיך מתגבר, און איז כופה את עצמו בדרך אתכפיא, אויף זיך כופה זיין אין עניינים פון מחשבה, יא אויף אויף אויף אכט אויף זיך איז מסיח דעת זיין פון מחשבות זרות און הרהורים רעים און על דרך זה עניינים פון דיבור און על דרך זה עניינים פון מעשה און דאס איז דער ערשטער שלב אין עבודה דערנאך קומט מען צו צו א טיפערע עבודה פון שמייסן די פערד זיי זאל ווערן אויס פערד און דאס איז דער ביטול פון דעם נפש הבהמית בדרך אתהפכא דער ביטול במציאות אז דער גוף ונפש הבהמית ווערן אין גאנצן נתבטל במציאות און זיי ווערן א מרכבה צו געטליכקייט אז כל מציאותם איז דאס און מער נישט, למלאות רצון עליון בכל לבבך בשני יצריך, אז דער נפש הבהמית זי אליין ווערט א אוהב את השם, און דאס איז די עבודה בדרך אתהפכא. וואס האט אט די צוויי אופני העבודה, יא, וואס דאס האט, וואס דאס איז דער, אט דער ענין געפינט מען אין היינטיגע סדרה אין פרשת השבוע, אין פרשת וישב, יא, לפי די ביאורים וואס דער אלטער רבי דער בעל הגאולה פון י"ט כסלו איז מבאר אין היינטיגע סדרה. וואס אין היינטיגע סדרה רעדט זיך בנוגע דעם ענין פון יוסף הצדיק, און די תורה דערציילט, הייבט זיך אן פרשת וישב, הייבט זיך אן דער ענין פון גלות. אנהייבנדיג פון פרשת וישב הייבט זיך אן די מעשה, די סיפור, ווי אזוי אידן זענען אראפגעקומען אין גלות מצרים, אנהייבנדיג פון יוסף הצדיק, נוהג כצאן יוסף, יוסף הצדיק איז געווען דער ערשטער וואס ער האט בערך די גאנצע סיפור פון די היינטיגע סדרה, אראפגעקומען אין מצרים, יוסף הורד מצרימה, און פון דעם יוסף הורד מצרימה האט זיך אנגעהויבן דער סדר, דער ענין פון גלות מצרים, וואס שפעטער איז אראפגעקומען די ברידער, שפעטער אראפגעקומען יעקב אבינו, און ביז ס'האט זיך אנגעהויבן דער גאנצער ענין פון גלות מצרים, וואס דאס גייט ווייטער אין די קומענדיגע סדרות. דער גאנצער ענין פון גלות מצרים האט זיך אנגעהויבן פון א חלום, און דאס איז דער ענין פון היינטיגע סדרה, אז יוסף הצדיק, ער האט געהאט א חלום און איז געגאנגען צו זיינע ברידער און ער האט זיי דערציילט דעם חלום. וואס איז געווען דער חלום פון יוסף הצדיק? דערציילט די פרשה, והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה. יא, יוסף הצדיק דערציילט זיי, מ'געפינט זיך בתוך השדה, און וואס טוט מען בתוך השדה? מ'איז מאלמים אלומים בתוך השדה. זיי האבן געקליבן זאנגען.

וכו' און שפעטער איז געווען דער צווייטער חלום פון שמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי און דאס האט צוגעברענגט שפעטער די קנאה פון די ברידער וואס דאס האט געברענגט שפעטער צו מכירת יוסף און די גאנצע ענין פון גלות מצרים איז אויף דעם זאגט דער אלטער רבי דער בעל הגאולה אין דעם מאמר פון פון היינטיגע סדרה אין תורה אור אז דער גאנצער סיפור הדברים דער חלום פון יוסף הצדיק איז דאך כמובן וגם פשוט אז דאס איז א ענין עיקרי בעבודתם של ישראל תורה איז נצחית, און די תורה דערציילט דעם חלום נישט סתם צו דערציילן אונז א שיינע מעשה, נאר אין דעם געפינט זיך א סוד עמוק ביותר, ובפרט אין דעם ענין פון גלות און גאולה. וויבאלד אז אין דעם סיפור, און אין דעם חלום פון יוסף הצדיק, און מיט דעם האט זיך אנגעהויבן דער גאנצער המשך הסיפור פון גלות מצרים, ממילא דארף מען זאגן אז אין דעם סיפור און אין דעם חלום איז שטעקט, ליגט, דער גאנצער עומק און פנימיות העבודה פון א אידן אין גלות, וואס בשעת מ'רעדט דעם ענין פון גלות איז דאס כמובן אז דאס איז נישט נאר די גלות מצרים וואס איז געווען יעמאלט, נאר ווי דער מדרש זאגט כל הגלויות נקראים על שם מצרים, און דער ענין פון ירידת ישראל לגלות איז דאס מרמז אויף די ירידה פון יעדע נשמה וואס קומט אראפ אין גוף ונפש הבהמית. ווי דער אלטער רבי איז מבאר אז די נשמה דער נפש האלקית קומט אראפ דא למטה פון איגרא רמא נשמה שנתת בי טהורה היא די נשמה זייענדיג למעלה די נשמה איז געווען פריי זי געווען אין אן אופן וואס זי געווען בתכלית הדבקות אין געטליכקייט זי געווען א מצב של גאולה און זי טוט קומט אראפ דא למטה אתה בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה זיך מתלבש אין א גוף ונפש הבהמית איז דאס א עניין של גלות

יא שבלים נפרדים וואס יעדער איינער וואקסט באזונדער איינער אפגעריסן פון דעם אנדערן און דאס איז דער כללות פון עולם הזה הגשמי עס רופט זיך אן רשות הרבים וואס רבים איז דער עניין פון פירוד עולם הפירוד ווי עס רופט זיך אן אין לשון הזוהר טורי דפרודא א ארט פון רבים התחלקות פירוד היפך העניין פון אחדות היפך עניין פון אחדות השם היפך דעם עניין פון ביטול צו געטליכקייט וואס דארט איז דער עניין פון אחד וועלט איז א רשות הרבים וואס דארט אן אופן פון התחלקות און פירוד ישות, בפרט ווי ס'איז מבואר אין חסידות באריכות וואס דאס איז די ניצוצות הקדושה וואס זענען אראפגעפאלן אין שבירת הכלים, די ניצוצות הקדושה וואס געפינען זיך אין די אלע ענייני עולם הזה, עניינים גשמיים, וואס די ניצוצות געפינען זיך באופן של פירוד און אופן פון רבים באופן פון התחלקות האט זיך אפגעריסן איינע פון די אנדערע און מ'זעט נישט אין דעם די כוונה אלוקית דעם אחד די געטליכקייט.

וואס זענען אריינגעפאלן אין וועלט און זענען נפרד געווארן איינער פון דעם אנדערן, אפגעריסן געווארן פון זייער שרש, אפגעריסן געווארן פון געטליכקייט, און קומט צו גיין א איד, און דער תפקיד פון א אידן איז אז צוזאמענקלייבן אט די אלע ניצוצי קדושה, די אלע פארלארענע נשמות וואס זענען געווארן פארוואנדלט געווארן אויף דער וועלט אין כל מיני ערטער, אין כל מיני פארוואגלטע און פארווארפענע ערטער אויף דער וועלט אין גלות, קומען צו גיין א איד, און ער דארף מאלמים אלומים בתוך השדה אויפהייבן די ניצוצות הקדושה וואס געפינען זיך אין רשות הרבים און מאכן פון זיי אלעמען א ענין פון אחד מאכן פון זיי פון זיי אלעמען א ענין פון אחדות און דאס איז די עבודה פון יעדער נשמה דא אין דער וועלט וואס אין עבודה הגשמית איז דאס דער ענין וואס מ'האט געזאגט פריער דער ענין האתכפיא נעמען א דבר גשמי וואס אין דעם דבר גשמי א מאכל גשמי א מי א משקה גשמי א מציאות גשמית פון כסף און זהב און גשמיות וואס געפינט זיך אין דעם א ניצוץ קדושה אבער עס זעט זיך נישט אין דעם קיין געטליכקייט עס זעט זיך אין דעם עולם הזה און א חומריות'דיגער ענין איז א איד בעבודתו בשעת ער איז כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו ער נעמט פון דעם גשמיות'דיגן עולם און ער הייבט ער עסט לשם שמים און ער טוט זיינע עניני עסק לשם שמים הייבט ער אויף די ניצוצות הקדושה און איז מגלה זיי דעם ענין פון אחדות, און דאס איז דער מאלמים אלומים בתוך השדה, און על דרך זה ניצוצות הנשמות, אז מען טרעפט א אידן אין גאס, און מען רעדט מיט אים וועגן אידישקייט, און מען איז מקרב צו געטליכקייט, און מען לייגט אויף אים תפילין, און מען רעדט צו אים וועגן תורה און מצוות, איז מען מאלמים אלומים בתוך השדה, מען געפינט זיך אין דעם שדה פון דעם לעומת זה, דער שדה פון דעם מדבר, און מען קלייבט צוזאמען נשמות און מען מאכט פון זיי א אחד. וואס דאס איז דער ערשטער ענין פון מאלמים אלומים בתוך השדה און אויף דעם זאגט רשי מאסרין אסרן דאס הייסט נישט סתם אז מ'קלייבט זיי צוזאמען און זיי בלייבן באזונדערע ענינים נאר דאס איז באופן אז מ'איז בינדט זיי צוזאמען מאסרין אסרן מ'איז זיי מקשר און מ'איז זיי מייחד ליחודו יתברך מען מאכט פון אלעמען איין און איינציגע מציאות מ'איז זיי מקשר אז דער אחדות מיט געטליכקייט זאל ווערן באופן פון קיום באופן פון תוקף אז ס'זאל טאקע האבן אן אמת'ע אחדות און זאל זיין בקיום נצחי און דאס גופא איז שיבולים שיבולים וואס האבן אין זיך זרעים וואס פון די זרעים וואקסן ארויס שפעטער פירות און פירי פירות וואס דאס איז וואס חסידות זאגט אז בשעת מען טוט מיט א אידן דארף מען טון מיט א אידן און מקרב זיין באופן כזה אז זאל נישט בלייבן נאר אויף איינמאליגער אופן וואס דעם געלייגט אויף אים תפילין און דעם דאס געבליבן נאר ס'זאל זיין באופן ווי דער לשון הידוע טופח על מנת להטפיח אז דו מאכסט פון דעם אידן אז דער איד זאל ווערן א משפיע און אז פון דעם אידן זאל ווערן פירות ופירי פירות עד סוף כל הדורות אין ענינים פון תורה ומצוות אבער דאס איז נאך אלץ די ערשטע מדריגה אין עבודה דערנאך קומט צו גיין די צווייטע מדריגה אין עבודה נאך דעם מאלמים אלומים בתוך השדה אויף דעם זאגט מען והנה קמה אלומתי וגם נצבה ס'איז פאראן די מדריגה פון יוסף הצדיק יוסף הצדיק איז דאך כידוע אז יוסף הצדיק איז געווען במדריגתו העכער פון די אלע שבטים צדיק יסוד עולם וואס זיין עבודה איז געווען שבאין ערוך צו די אלע שבטים עד כדי כך ווי ס'איז מבואר אין חסידות אז דאס איז דער פשט ויכר יוסף את אחיו שטייט ווייטער יא והם לא הכירוהו אז יוסף האט דערקענט זיינע ברידער און די ברידער האבן אים נישט דערקענט דאס איז נישט נאר בגשמיות ווי רשי זאגט דער ענין פון חתימת זקן אז ער האט נישט געהאט קיין בארד, איצט האט ער יא געהאט א בארד, וכולי, נאר דער טעם הפנימי שבזה איז, אז זיי האבן נישט געקענט פארשטיין, נישט געקענט באגרייפן, זיי האבן נישט געקענט דערהערן זיין מדריגה אין עבודה. די דרגה פון יוסף הצדיק, וואס זיין ביטול צו געטליכקייט איז געווען מיט אזא הייכע דרגה פון ביטול, א ביטול במציאות, אזא הייכע דרגה פון ביטול, וואס די שבטים אט אט דעם דרך אין עבודה פון יוסף האבן זיי נישט געקענט דערגרייכן. איז אויף דעם זאגט דער פסוק. אז נאך די גאנצע עבודה וואס שבטים האבן געטון בכח עצמם, איז ערשט דערנאך איז געווען קמה אלומתי וגם נצבה, אלומתו של יוסף, יוסף הצדיק צדיק יסוד עולם האט זיך אוועקגעשטעלט, ער האט ער האט זיך אויפגעהויבן צו א העכערע דרגה אין ביטול, דער ביטול באופן של אתהפכא, דער ביטול במציאות, אט דער אופן א ביטול וואס דאס איז א ביטול וואס נאר יוסף הצדיק קען דערגרייכן צו דעם אופן מצד עצמו, אבער והנה

זיי קענען צוקומען מער נישט צו דער עבודה פון אתכפיא, אבער דורך דעם וואס זיי זענען זיך מקשר געווען צו יוסף הצדיק, אלומתו של יוסף, האט ער געפועלט ביי זיי א העכערע דרגה פון ביטול, אט דעם ביטול וואס ווערט אנגערופן ביטול במציאות, עס זיי אויפגעהויבן צו א דרגה וואס זיי מצד עצמם טאקע קענען נישט דערגרייכן צו דעם, אבער מצד התקשרות פון א פון א פון די שבטים צו יוסף הצדיק, הייבט עס זיי אויף צו אסאך א העכערע דרגה אין ביטול,

אבער שפעטער קומט צו גיין די העכערע די טיפערע דרך אין עבודה וואס דורך די התקשרות צו יוסף הצדיק צו דעם נשיא צו דעם רעבן צו דעם צדיק הדור הייבט ער אויף א אידן ער זאל קענען צוקומען צו די העכערע דרגה אין ביטול צו די דרגה פון ביטול במציאות וואס דאס מיינט אין דרך העבודה וואס דער עניין יא אין עבודת השם וואס מ'געפינט אין חסידות אז הגם מ'זאגט דאך גיט א קוק אין תניא, זעט מען א אינטערעסאנטע זאך, אז פון איין זייט דער אלטער רבי אין תניא זאגט דער אלטער רבי אז ס'איז דא די עבודת הבינונים, וואס דאס איז די עבודה וואס איז שייך לכל אחד ואחד, מידת הבינוני מידת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך, וואס דאס איז די דרך העבודה פון א בינוני, וואס עבודתו איז באופן של אתכפיא, דער אלטער רבי זאגט אז הגם דער בינוני האט נאכנישט מזכך געווען זיין זיין זיינע מידות,

יא, בכל התוקף דער לב ציט זיך צו עניינים גשמיות עולם הזה, קען ער זיך מתגבר זיין במחשבה דיבור ומעשה בדרך אתכפיא, אויף טון וואס מען דארף טון און נישט חס און נישט נישט נאכגעבן די תאוות און די רצונות פון נפש הבהמית, וואס בכללות דאס איז די עבודה וואס איז שייך צו כל אחד ואחד די עבודת השבטים פון מאלמים אלומים. אבער עס איז דא א העכערע עבודה וואס לכאורה דאס ווערט אנגערופן עבודת הצדיקים, וואס די עבודת הצדיקים ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא דאס איז די עבודה פון בני עליה וואס זיי זענען אין גאנצן איבערגעגעבן צום אייבערשטן כל עבודתו איז בני עליה ווי דער אלטער רבי זאגט אז וואס דער טייטש בני עליה אז איזהו חסיד המתחסד עם קונו עם קן דיליה אז כל עבודתו איז דאס מער נישט בני עליה פארן אייבערשטנס וועגן לצורך גבוה ומעלה מעלה עד רום המעלות ולא לרוות צמאון נא צמאון נפשם אז זיין עבודת השם איז נישט פאר זיך אליין כדי ער זאל באקומען אהבת השם כדי ער זאל ווערן נאנט צום אייבערשטן נאר מיט א איבערגעגעבנקייט צו אלוקות אויף זיך איבערגעבן צו די כוונה עליונה וואס נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים וואס לכאורה דאס איז עבודה גדולה ביותר דער אלטער רבי אליין זאגט אין תניא דאס איז נישט עבודה שייך לכל אחד ואחד און אף על פי כן אט דאס זאגט מען אז דורך די התקשרות, דורך דעם ביטול, בשעת ס'איז פאראן דער ותשתחוין לאלומתי, אז א איד גיט זיך איבער צו דעם צדיק, צו דעם רעבן, צו דעם נשיא הדור, איז דער צדיק הייבט אויף דעם חסיד, אז זיין עבודה זאל קענען על כל פנים, שמץ מנהו, אפס קצהו ושמץ מנהו, אז אין כמה עניינים, זאל ביי אים קענען זיין אט א דער עניין אין עבודה, פון ביטול במציאות, זיך אוועק געבן אינגאנצן צום רצון העליון, ביז אז דאס ווערט אינגאנצן זיין מציאות.

גיבן זיך אוועק צום רעבן, ס'איז פאראן דער ענין פון א התקשרות פון א חסיד צו א רעבע, איז דאס הייבט אויף א חסיד אז הגם די עבודה מצד עצמה איז א מאלמים אלומים בתוך השדה אבער דאס איז מער נישט די עבודה בדרך אתכפיא, דאס איז די ראשית העבודה, איז דורך התקשרות פון א חסיד צו א רעבן קען מען דערגרייכן צו אסאך העכערע דרגות אז בדברים מסוימים זאל ביי אים זיין די עבודה בדרך ביטול במציאות, זיך אויפהייבן צו אסאך א העכערע דרגה פון התקשרות און ביטול צו געטליכקייט, און צוקומען צו די עבודה פון ותשתחוין לאלומתי, זיך מתבטל זיין במציאות צו דעם ביטול פון יוסף הצדיק צו דעם נשיא הדור, וואס ער הייבט אונז אויף צו אחדות הוויה אמיתית, צו די העכסטע דרגה אין יחודא עילאה. וואס דאס איז דער סיפור אויכעט הידוע, דער פתגם וואס מען האט געזאגט, דאס וואס ברענגט זיך אין די שיחות וואס דער וואס וואס וואס די רביים האבן געזאגט אויף דעם וואס די הסתלקות פון דעם אלטן פון מעזריטשער מגיד איז געווען ווי מען האט געזאגט תקל"ג און נאך דעם איז אריבערגעגאנגען 26 יאר ביז ס'איז געקומען די גאולה פון י"ט כסלו האט אויף דעם געזאגט דער רבי מהר"ש צו דעם רעבן נשמתו עדן צום רעבן רש"ב אז די 26 יאר דאס איז כנגד שם הוויה

חסידות רעדט נישט נאר וועגן יחודא תתאה, חסידות רעדט אויך וועגן יחודא עילאה, חסידות רעדט נישט נאר וועגן ביטול היש, נאר אויכעט וועגן ביטול במציאות, חסידות איז דאס מבאר און באריכות, און ברענגט כמה וכמה עניינים אין עבודה שבזה, וואס דאס איז אז דורך די התקשרות, און דאס איז די כח ההתקשרות פון א חסיד צו א רעבן, וואס דאס איז וואס מען זאגט אז דער ענין פון א רבי דאס איז רעיא מהימנא, יא א רבי איז א רעיא מהימנא רועה נאמן של ישראל אז הגם מצד עצמו איז א איד מער נישט ווי זרע בהמה וואס רעדט זיך אין חסידות דאס הייסט אז די עבודה איז מער נישט אין ביטול היש פון אוי און פון דעסטוועגן דורך די התקשרות פון חסיד מיט רבי מיט רבי מיט חסיד איז דער רבי איז מגלה ביי חסיד דעם עניין פון רעיא מהימנא איז ממשיך ביי זיי דער עניין הביטול און נישט נאר דער ביטול היש נאר אויך דער ביטול פון זרע אדם ביטול במציאות אז מען זאל קענען דערהערן דער אחדות הוויה האמיתית, קענען דערהערן דער אמת און דערהערן דער אמת'ער ביטול אין אלקות, און זיך איבערגעבן בתכלית צו די כוונה עליונה, וואס דאס איז וואס איז מבואר דער ענין פון א חסיד, וואס א חסיד איז, איזהו חסיד המתחסד עם קונו עם קן דיליה, אז ער לייגט זיך אוועק אינגאנצן אויף א זייט, הנחת עצמותו, ער לייגט זיך אוועק אינגאנצן אויף א זייט און זיך מתחסד עם קונו עם קן דיליה, ער גיט זיך איבער, צו די כוונה עליונה, ער גיט זיך איבער צו די כוונה עליונה וואס נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, און ווי דער רבי רש"ב האט געזאגט אז פון י"ט כסלו, די גאולה פון דעם אלטן רעבן, האט זיך אנגעהויבן דער זמן פון קיום ההבטחה פון יפוצו מעינותיך חוצה, וואס יעדער איינער אין יעדער איינער יעדער יעדער איינער האט וואס האט וואס האט א שייכות צו חסידות האט אין זיך די שליחות און די עבודה פון יפוצו מעינותיך חוצה אויף זיך איבערגעבן צו די כוונה עליונה אויף מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך און פארשפרייטן דעם אור החסידות דעם אחדות הוויה אמיתית וואס חסידות האט מגלה געווען וואס דאס איז די הכנה צו דעם אחדות הוויה האמיתית וואס וועט נתגלה ווערן בקרוב בימינו אמן אין די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, וואס דעמאלט וועט דאך זיין ומלאה הארץ דעה את הוויה כמים לים מכסים, ונגלה כבוד הוויה וראו כל בשר יחדיו כי פי הוויה דיבר, און דעמאלט וועט מקויים ווערן ווי ס'איז מבואר אויכעט אין די אין די פרשה דער ענין פון ויהי לי שור וחמור, חמור זה מלך המשיח, איבערמאכן דעם חומר, איבערמאכן די חומריות און מאכן פון דעם אז עס זאל ווערן חמור זה מלך המשיח אז דער עולם הזה הגשמי זאל ווערן א דירה לו יתברך און דער אור אלוקי געטליכקייט זאל מאיר זיין דא אין וועלט און מען זאל טאקע זוכה זיין זען בעיני בשר אז זאל זיין פאר יעדן איינעם פאר יעדן אידן זאל זיין א שנה טובה ווי דער לשון הידוע בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו